האלט מען דא דף מ ה עמוד ב', תורה מ ז, לשון רבינו זכרונו לברכה דאס איז די לשון פון רבי'ן, שטייט אין א פסוק ואכלתם און איר וועט עסן, אכול, עסן, ושבוע, זיין זאט, והללתם און איר וועט לויבן דעם אייבערשטן. זאגט ער אזוי, מי שהוא משוקע בתאוות אכילה ווער עס איז פארזינקען אין תאוות אכילה, בידוע איז באוויסט שהוא רחוק מאמת ער איז רחוק פונעם אמת. נארמאל א צדיק עסט לשובע נפשו דאס מיינט ער האט א סענס, אין זיין מח אין זיין ברעין ווען ער איז זאט מה שאין כן אויב איינער עסט און אפילו ווען די סענס זאגט אים אז ער איז שוין זאט עסט ער נאך אלס דאס מיינט ער איגנארירט דעם אמת דאס איז על פי פשטות אבער אוודאי איז דא העכערע זאכן אויכעט אז איינער וואס ער ליגט אין תאוות אכילה איז ער ווייט פון אמת ובידוע איז אויך באוויסט שדינים שורין עליו ס'רוהט אויף אים דינים גם זה סימן על דלות דאס ווייזט אויכעט אויף ארעמקייט. גם יבוא לידי בזיונות ובושות ער גייט צוקומען צו בזיונות און בושות כמו שכתוב שטייט אין פסוק כרום זלות לבני אדם דרש'נט די גמרא כיון שנצרך אדם לבריות וויבאלד א מענטש דארף צוקומען צו מענטשן נשתנה פניו ככרום ווערט זיין פנים פארענדערט אזוי ווי א פייגל וואס הייסט כרום וואס האט אסאך קאלירן סאו דאס מיינט בושות ווייל בושות ווערט אויך די פנים פאר די באקומט די פנים אסאך קאלירן. יעצט ודע זאלסט וויסן, מי שמשבר תאוות אכילה ווער ס'צעברעכט די תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים, די אייבערשטער מאכט דורך אים מבשם. כי אמרו חכמינו זכרונם לברכה, חזל זאגן, כתיב שטייט אין פסוק, אשר לא ישא פנים, די אייבערשטער נעמט נישט אויף קיין פנים, ס'הייסט אז די אייבערשטער איז נישט מוחל. וכתיב שטייט אן אנדערע פסוק ישא השם פניו אליך, די אייבערשטער נעמט יא אויף א פנים, די אייבערשטער וועט אויפנעמען די פנים צו דיר, זעט מען די אייבערשטער איז יא מוחל, איז היתכן, אמר הקדוש ברוך הוא האט די אייבערשטער געזאגט דאס מיינט די אייבערשטער האט געענטפערט, איך לא אשא פנים, וויאזוי זאל איך נישט מוחל זיין צו די אידן, אני אמרתי, איך האב געזאגט. אין די חומש ואכלת ושבעת וברכת אז מען דארף הערשט בענטשן ווען מען האט געגעסן און מען איז זאט, און והם און זיי זענען מדקדק צו בענטשן מדקדקים על עצמן זיי זענען מדקדק אויף זיך אליינס כזית אז ווען איינער האט געגעסן נאר כזית עד כביצה איינער געגעסן ווי א איי בענטשט ער שוין נמצא קומט אויס שנשיאות פנים די נשיאות פנים וואס די אייבערשטער איז מוחל הוא על ידי שיבור תאוות אכילה דורך דעם וואס ער צוברעכט זיך די תאוות אכילה ער עסט נישט ווילאנג ער ווערט אנגעפאקט און ערשט דעמאלטס בענטשט ער וזה פירוש און דאס איז פשט והסתרתי פני והיה לאכול, פירוש, מיינט אזוי, על ידי תאוות אכילה הוא מסתיר פנים, דורך דעם וואס א מענטש ליגט אין תאוות אכילה איז דא הסתרת פנים, די אייבערשטער איז נישט מוחל, די אייבערשטער פארגיבט נישט, לא ישא, ער נעמט ער פארגיבט נישט, און ממילא דארף מען אכטונג געבן. והארת פנים, וואס מיינט דאס הארת פנים? הוא תיקון ואמת, יעדער ווייסט דא י ג מידות הרחמים, און איינע פון די ווערטער פון י ג מידות הרחמים איז ואמת, איז די הארת פנים מיינט ואמת. וואס מיינט עס? בחינת יעקב, בחינה פון יעקב, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, תתן אמת ליעקב, זאלסט געבן אמת פאר יעקב. והוא בבחינת תפילין, דאס איז די בחינה פון תפילין, כי יעקב הוא תפארת, יעקב איז תפארת, כללות הגוונין איז די צוזאמשטעל פון אסאך קאלירן, ווייל מען ווייסט דאך אז תפארת איז א צוזאמשטעל פון חסד, מיט גבורה. חסד איז איין קאליר און גבורה איז א צווייטע קאליר. קומט יעקב און יעקב מאכט עס שיין. און דאס מיינט אויך אמת. אמת איז דער טייטש אז איך ווייס ווען איך דארף האבן חסד און איך ווייס אויך ווען איך דארף האבן גבורה. אויב ווייס איך נישט ווען איך דארף האבן חסד און גבורה איז עס נאכנישט אמת. ס'קען זיין איך פאר מיט איין מהלך פון חסד און מיט איין מהלך פון גבורה און ס'טויג נישט. אבער אויב איינער קען אויסמישן, ער ווייסט די שיינקייט פון חסד און די שיינקייט פון גבורה, און ער ווייסט ווען צו נוצן וואס, דער גייט אריין אין די בחינה פון אמת. און דאס איז אויך בחינת תפילין, בחינה פון תפילין הנקראים פאר, ס'ווערט אנגערופן פאר די תפילין איז אויך א כללות הגוונין, כמו שכתוב שטייט אין פסוק ביי די תפילין, פארך דיין שיינקייט חבוש זאלסט זיין אנגעטון, זעט מען פון דעם אז אז די תפילין ווערט אנגערופן פאר.

און דאס איז בושות, און אמאל איז דא קאלירן וואס מען ווייסט וויאזוי ס'קערט צו נעמען מען האלט עס אויף די ריכטיגע פלאץ, מען האלט עס אויף א אמת'ע וועג, א וועג פון תפארת, אויף א וועג וואס עס שטעלט זיך צוזאם זייער שיין חסד מיט גבורה. איז די עיקר עשירות, די עיקר עשירות בא מאמת, עשירות רייכקייט קומט פון אמת, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חכמים זאגן אז קושטא קאי אז איינער רעדט אמת בלייבט ער שטיין, ואמרו חזל זכרונם לברכה ואת היקום אשר ברגליהם זה ממונו. די באשטאנד וואס עס שטייט אויף זייערע פיס, דאס מיינט די פיס וואס קען שטיין זה ממונו דאס איז געלט, שעליו קאי, אויף דעם שטייט מען, סאו דו ווילסט בלייבן שטיין גוט? ווילסט האבן עשירות? רעד אמת'דיג, קושטא, זאלסט רעדן אמת'דיג, קאי, וועסטו קענען שטיין מיט געלט זייער גוט, וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה און דאס וואס חזל זאגן, והיו חייך תלואים, דיין לעבן וועט זיין אנגעהאנגען, זאגט די חזל, זה התולה תפילין, ער הענגט אויף די תפילין, סאו וואס האט עס צו טון איינס מיטן אנדערן? ע, זייער פשוט, לויט דעם וואס מען האט יעצט גערעדט איז דאך זייער פשוט אז באלד איז דער רבי מסביר, לאמיר גיין ווייטער, גם אמרו אויך האט מען געזאגט זה הקונה תבואה מן השוק איינער וואס קויפט תבואה פון גאס, היינו, שהדלות די ארעמקייט באה על ידי פגם התפילין, דורך די פגם התפילין, על ידי פגם של אמת דורך די פגם פון אמת, און ווייל ער האט געגעסן נישט אזוי ווי ס'דארף צו זיין האט ער דאך פוגם געווען אין אמת אזוי ווי אויבן געשמועסט, איז נישט דא קיין תפארת איז נישט דא קיין שיינקייט וואס דארף צו זיין ממילא איז דא א פגם אין די תפילין יא במילא דאס מיינט ער הענגט אויף די תפילין און דאס מיינט אויך אז ער וועט נעבעך אנקומען צו אזא מין מצב אז ער וועט מוזן קויפן די תבואה פון גאס דאס מיינט ער וועט נישט האבן קיין אייגענע פעלד ער וועט נישט האבן קיין השפעה נאר וואס ער קויפט וארץ ישראל ארץ ישראל איז עיקר קבלתה די עיקר קבלה פון ווי ארץ ישראל באקומט די שפע מבחינת יעקב פון בחינה פון יעקב כמו שכתוב שטייט אין פסוק ויהי ישב יעקב בארץ. יעקב האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל. און בשביל זה אויך וועגן דעם נקרא ארץ החיים, ס'איז דא א ארץ החיים, כי תפלין נקרא חיים. אונז האבן יעצט געשמועסט, אמת, מיט תפלין גייט אויך צוזאמען. כמו שכתוב שטייט פסוק השם עליהם יחיו, דער אייבערשטער איז אויף זיי זאלן זיי לעבן. יא, וזה שבחו, דאס איז די לויב פון ארץ ישראל, אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, מען עסט נישט דארטן קיין ברויט מיט א ארעמקייט. זאגט דער רבי אזא אינטערעסאנטע זאך, כי לפעמים אסאך מאל אדם אוכל לחם, א מענטש עסט ברויט מחמת עניות, ווייל ער איז ארעם, ער גייט אריין אין א רעסטעראנט און ער קען נאר קויפן ברויט ווייל ער איז הונגעריג און ער וויל דאך זיך נעמען א זאך וואס זעטיגט אים, קויפט ער נאר ברויט און די אלע סייד דישעס קויפט ער נישט ווייל ער האט נישט קיין געלט, ולא מחמת חסרון תאווה, לתענוגים האב איך א נישט ווייל עפעס א פעלט עפעס א תאווה צו אנדערע תענוגים, ניין ער וואלט גערן געקויפט אנדערע זאכן אויך, ער קויפט נאר ברויט ווייל ער איז ארעם און ער מוז זיך דערמיט אנפילן קויפט ער נאר ברויט, אבל אם היו לו שאר מאכלים, ווען ער וואלט געהאט געלט צו קויפן אנדערע מאכלים לא היה אוכל לחם לבד האט ער נישט געגעסן ברויט אליינס. וזה שבח ארץ ישראל, דאס איז די שבח פון ארץ ישראל, שלא מחמת עניות תאכל לחם, נישט ווייל דו ביסט ארעם וועגן דעם עסטו ברויט, אלא מחמת שיבור וביטול תאוות אכילה, ווייל דו צעברעכסט און ביסט מבטל די תאוות אכילה, וועגן דעם עסטו וואס איז נאר ברויט, כי היא מקבלת הארה והשפעה מבחינת תפילין, די ארץ ישראל באקומט די השפעה פון בחינת תפילין, מבחינת יעקב, מבחינת אמת, שמשם בא עשירות, פון דעם קומט עשירות, נמצא קומט אויס מי שאוכל לחם לבד. דער וואס עסט ברויט אליינס, לא מחמת מסכנות, נישט ווייל ער איז ארעם, אלא מחמת שיבור תאוות אכילה, ווייל צוברעכט די תאוות אכילה, ממילא דאס איז א גוטע זאך, וזה פירוש, און דאס איז אויך פשט, ביי די מרגלים האבן דאך געזאגט, ארץ אוכלת יושביה, ס'איז א לאנד וואס עסט אויף די איינוואוינערס, פירוש, די פשט, שהיא מקבלת, שפע, זי איז מקבל השפעה מבחינת יעקב בחינה פון יעקב, כמו שכתוב וישב יעקב בארץ, סא ארץ, די בחינה פון יעקב וואס יעקב האט זיך באזעצט, דאס איז אוכלת יושביה, דאס געבט צו עסן פאר די איינוואוינערס, אזוי טייטשט דער רבי, וזה פירוש, דאס איז אויך פשט דארטן ביים משכון, אז מען טאר נישט צונעמען קיין משכון די קליידער פון א ארעמאן, כי היא שמלתו לעורו, דאס איז זיין קלייד צו זיין. הויט, דא עור תפילין, וואס מיינט די עור תפילין? שבה די די די די עור תפילין וואס איז דא אין ארץ ישראל, ווייל נכללת בחינת תפילין, און עס גייט דא אריין די בחינה פון תפילין, יעצט לייגט צו רבי נתן, לכאורה אין לזה פירוש האט עפעס נישט קיין פירוש די זאך, מאי חיבור יש לזה וואסערע חיבור וואסערע קאנעקשאן איז דא צו דעם ענין, למה שכתוב למעלה וואס איז געשטאנען אויבן. אך נראה זעהט מיר אויס כוונתו הקדושה אז א הייליגע כוונה איז געווען למעלה מבואר אויבן האט ער מבאר געווען שעל ידי תפילין דורך תפילין שהיא בחינת אמת די בחינה פון אמת בחינת יעקב שזוכה על ידי שבירת תאוות אכילה דורך דעם וואס איך צוברעך תאוות אכילה גיי איך אריין אין אמת על ידי זה דורך דעם ניצולים מדלות ועניות ווערט מען געראטעוועט פון ארעמקייט און פון עניות כנ"ל. וזה מה שהביא מקרא זה, דאס וואס ער ברענגט דער פסוק כי היא שמלתו דאס איז זיין קלייד און עס איז פשט, כי מקרא זה נאמר על עני ואביון, מען רעדט דאך אויף א עני ואביון וואס האט נישט צו באצאלן קיין חובות, כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו, ומרמז, און דאס איז מרמז על עניות השכינה בגלותא, די שכינה איז אין גלות, שמשם עיקר עניות של ישראל בגלות, די עיקר סיבה פארוואס אידן זענען ארעם אין גלות, איז ווייל ס'איז דא א שכינתא בגלותא, כמבואר בתיקונים אזוי ווי ס'ברענגט אין די תיקונים, פארוואס ווייל א רייכע טאטע גייען נישט ארום זיינע קינדער פארארעמט, איז דאס אז ס'איז דא א מציאות אז ס'איז דא ארעמקייט צווישן אידן, דאס איז א געוויסע ענין פון שכינתא בגלותא, וזה און דאס איז פשט כי היא כסותו, היא שמלתו לעורו, דא תפילין דא תפילין, היינו שהתפילין. די תפילין הם עיקר השמלה, דאס איז די עיקר קלייד המגנת וואס באשיצט על עניות מ'זאל נישט ארעם ווערן, און דאס שמועסט זיך השכינה וכנסת ישראל, סיי די שכינה סיי כנסת ישראל, כי תפילין מבטלין הדלות, די תפילין איז מבטל די דלות, כי עיקר השפע והעשירות נמשך על ידי בחינת יעקב, וואס דאס איז בחינה פון יעקב שהוא בחינת אמת, בחינה פון אמת, בחינת תפילין, בחינת תפילין, כך נראה לי לפרש אזוי געפעלט מיר צו מפרש זיין. וזה פירש, און דאס איז פשט, ונתתי עשב, יא ונתתי עשב, דא עיין בית שין, יא עשב ספעל איך עיין בית מיט א שין. דא כללות הגוונים, דאס מיינט די כללות פון אלע פון אלע פון אלע קאלירן. פארוואס? די שין איז דאך די דריי אבות, חסד גבורה תפארת, אין יעדע איינע פון די אבות הקדושים איז דא די שם עיין בית, אלע און אלע דריי אבות ווערן נכלל אין תפארת, וואס האט מען געשמועסט חסד און גבורה גייט אריין אין תפארת, סאו אלעס ווערט נכלל אין תפארת, איז דא כללות הגוונים דאס איז די כללות פון אלע גוונים און אלע קאלירן וואס איז דא אין תפארת איז דא סיי חסד און סיי גבורה, און בשדך לבהמתך, כשתשדד את הבהמיות, ווען וועסט צעברעכן דיין בהמיות דאס עסן, אז יתגלה וועט נתגלה ווערן כללות הגוונים אלע קאלירן וואס איז דא אין תפארת, שהוא בחינת ישא השם פניו אליך, דער אייבערשטער וועט מוחל זיין, יא וועט אויפהייבן דיין פנים צו דיר, פארוואס? ווייל דו האסט האסט דיך איינגעהאלטן תאוות אכילה, שטאטס בזיונות, גייט קומען די אייבערשטער מוחל אלע עוונות. אבער כשפוגם באמת, ווען ער איז פוגם באמת, עס מיינט אין תאוות אכילה, ובכללות הגוונין, אזי נעשה מכללות הגוונין בושה ווערט פון די כללות הגוונין א בושה, ובא לו פון די בושה, היינו עניות, כמו שכתוב שטייט אין פסוק כרום זלות לבני אדם, דאס מיינט אז עס איז דא בושות אזוי ווי די פייגל וואס האט אסאך קאלירן, נשתנה פניו לכמה גוונין ווערט זיין פנים, פארענדערט אויף אסאך קאלירן ככרום אזוי ווי דער פייגל וואס הייסט כרום. אנחנו בני ישראל, אונז אידישע קינדער, מקבלים השפע, אונז זענען מקבל אלע שפע פון פרנסה, דרך ארץ ישראל אויף די וועג פון ארץ ישראל. ושפע ארץ ישראל און די שפע פון ארץ ישראל היא הארת פני יעקב, די הארה פון די פנים פון יעקב, הארת התפילין, די הארה פון תפילין. ובשביל זה וועגן דעם, בשביל זה כתוב בה וועגן דעם שטייט ביי ארץ ישראל, דארף מען א שבט נפתלי הנותן אמרי שפר, כי שפר זה בחינת פאר, יא שפר דאס איז זעלבע כמעט די זעלבע ווערטער פון ס'איז א לשון פון שיינקייט, און עס טייטש פאר, בחינת תפילין די בחינה פון תפילין, היינו שהיא נותנת לנו אותיות, זי געבט אונז אותיות, דאס הייסט דיבורים, צו קענען דאווענען און לויבן דעם אייבערשטן. דורך די שפע פון די פירות דאס מיינט ווי אזוי ווערט דא פירות הארה שקיבלה מן תפילין דורך די הארה וואס מען האט באקומען פון די תפילין איז דאך דא פירות יא און פון דעם קומט דאך ארויס שיינע לויב ווערטער פארן אייבערשטן און עס שטימט אביסל וואס אונז האבן געשמועסט אויך אז דער איד וואס ליגט נישט אין תאוות אכילה איז אפילו ווען ער עסט א כזית אדער א כביצה בענטשט ער שוין פארוואס ווייל ער ליגט ווייל יעדע קלייניקייט און וועגן דעם טאקע איז ער זוכה אז די אייבערשטער זאל זיין מוחל אויף זיינע עבירות. וזה פירוש ראה חיים עם אשה, הנותן אמרי שפר, יא, איז ראשי תיבות אשה. דער דער דער דער ווערטער פון יא, הנותן, היי, אלף פון אמרי, און שין פון שפר, איז אשה. וזה ראה חיים, דייקא, זע חיים מ'האט דאך פריער שוין געשמועסט אז תפילין כי תפילין נקראים חיים, די תפילין ווערט אנגערופן חיים. וזה נפתלי אילה שלוחה, נפתלי איז אזוי ווי א געשיקטע הינד. און נפתלי איז אותיות תפילין, אותיות תפילין זעט מען אז אין ארץ ישראל איז מקבל די הארות פון תפילין, יא וואס די תפילין ווערט אנגערופן חיים, און ממילא ראה חיים עם אשה איז דא אשה וואס מיינט דאך יעצט אז ער גייט לויבן דעם אייבערשטן אז ער גייט זוכה זיין אין ארץ ישראל צו האבן פרוכט און צו קענען געבן, צו קענען געבן א לויב פארן אייבערשטן, וכשאנו אוכלים שפע אמת, הבא דרך ארץ ישראל, ווען מ'עסט שפע אמת, וויפיל מען דארף האבן, מ'ליגט נישט אין תאוות אכילה, דורך די פרוכט וואס קומט דורך די וועג פון ארץ ישראל, ואחר כך נאכדעם, אנו מדברים הילולו של הקדוש ברוך הוא, מען בענטשט ברכת המזון, ובזה הכח, מיט דעם כח פונעם עסן, אזי נעשה שמים וארץ חדשה ווערט א נייע הימל און א נייע ערד, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן, לאמר לציון עמי אתה, אל תקרי עמי, זאג נישט מיין פאלק, אלא עמי בשותפי, די אידן ווערן א שותף מיטן אייבערשטן, כי שמים החדש, וויאזוי ווערט געמאכט די נייע הימל, נעשה ווערט געמאכט על ידי הארת יעקב, פני יעקב, די הארה פון די פנים פון יעקב, וואס דאס איז תפארת, וואס דאס נעמט צאם חסד מיט גבורה, והארץ החדשה, נעשה על ידי ארץ ישראל, ווערט געמאכט דורך ארץ ישראל, שהולכת השפע, די שפע גייט דורך ארץ ישראל, דרך ארץ ישראל אין וועג פון ארץ ישראל, נמצא קומט אויס, שברא עכשיו שמים, ער האט באשאפן א הימל, און וואס איז די נקודה? ומזלות אחרים, און אנדערע מזלות, נמצא קומט אויס שמשנה הטבע, ער משנה די טבע, שהיה מוטבע במזלות הראשונים, ס'איז געווען, די וועלט איז געווען אין א טבע פון די ערשטע מזלות, און די טוישט זיך, כי עכשיו נעשה מזלות חדשים, ער האט געמאכט נייע מזלות, א נייע הימל, און נמצא קומט אויס על ידי שבירת תאוות אכילה, דורך דעם וואס מען צעברעכט תאוות אכילה נעשו מופתים ופלאות, ווערט וואונדערליכע זאכן, פארוואס? ווייל דו האסט געמאכט א נייע וועלט, עס איז שוין נישט די אלטע וועלט, עס איז שוין נישט די, עס פארט שוין נישט מיט די אלטע רולס. גם זאת התורה, אויך די תורה כתבתי מתחילה בעצמי האב איך עס פארגעשריבן פאר מיר, ונמצא בה כמה דברים מבוארים יותר, זאכן וואס איז געווען מער מבואר, מער קלארער, גם סיום פירוש המקרא אויך דער וואס די פסוק ענדיגט זיך ואכלתם, נחסר כאן פעלט דא בלשונו הקדוש אין זיין הייליגע לשון. ומה שחיסר זה גילה זה, וואס דאס פעלט אנטפלעקט דאס. על כן וועגן דעם העתקתי האב איך מעתיק געווען גם הנוסח הזאת די נוסח שכתבתי בעצמי כ'האב געשריבן פון מיר אליינס וזהו און דאס איז עס.